זאָגט זיך אַ גאַליציאַנער אָפּ, און איך האָב אַמאָל געזען זיך אַ ייִד שיפֿלען אויף אַ טײַך, און אַ שטורעם-ווינט האָט זיך דאַן געמאַכט. טרעף וואָס זשע איז געווען! טרעף וואָס זשע איז געשען! אַ נס! אַ נס! אַ נס! און איך האָב באַלד בײַ זיך נישט לאַנג געטראַכט, און איך האב מיט די הענט אזוי געמאכט וואסער אהין און וואסער אהער, טרעף וואס זשע איז געווארן, איך זאל אזוי לעבן ווי דער איד איז מיט סוקן, באלד ארויס טריקן, אוי ניסים ניסים ניסים ניסים ניסים מן השמים,